ברוך השם, מסכת מועד קטן, דף ו, עמוד א', די שורה הייבט זיך אהן מיט דעם ווארט כל.
רב יהודה, האט רב יהודה געזאגט, מצא אבן, ער האט געפונען אויפן וועג אז א שטיין אין דער ערד, מצויינת, און דארטן איז געווען אנגעצייכנט מיט ליים. מיט קאלעך, מיט סיד, תחתיה טמא, איז א סימן אז אונטער דעם שטיין איז דא א טומאה. לכאורה האט מען דאך פריער געזאגט אין גמרא אז מען צייכנט נישט אן אויף דעם ארט וואס איז טמא, נאר מען צייכנט אן אביסעלע פריער, נאר דא איז אנדערש אז א שטיין איז א העכערע זאך, איז וועט מען דאך עס באמערקן פריער וועט מען נישט ארויף גיין. דעריבער טוט מען אנצייכענען אויף דעם ארט וואו ס'איז דא די טומאה. שתיים, אויב צוויי שטיינער זענען פארהאנען, איין שטיין איז אפגערוקט פון דעם אנדערן שטיין, אם יש סיד ביניהם, אויב צווישן די צוויי שטיינער איז אויכעט באצייכנט געווארן מיט קאלך, טמא איז אויך טמא צווישן די צוויי שטיינער, פארוואס איז דא קאלעך צווישן די צוויי שטיינער? ווייל דארט איז אויך דא טומאה, ואם אחוץ דעם וואס איז דא אויף די שטיינער טומאה איז אויך איז אויף די שטיינער איז דא קאלך איז אויך דא קאלעך צווישן די שטיינער איז א סימן אז אין צווישן די שטיינער אונטן אין דער ערד ליגט אויך טומאה נאכדעם האט מען עס דארט אנגעצייכנט.
אם אין סיד ביניהם, ס'איז נישט דא קיין קאלעך צווישן די שטיינער, נאר דער קאלעך איז נאר אויף די שטיינער, זאגן מיר, ביניהם טהור, צווישן די שטיינער איז ריין, פון דעם אליין וואס מ'האט נישט געשאטן. געגאסן קיין קאלעך צווישן די שטיינער איז דאך און נאר אויף די שטיינער איז א סימן אז די טומאה איז נאר פארהאנען אונטער די שטיינער נישט צווישן די שטיינער. זאגט די גמרא ואף על גב דליכא חורש, דו זאגסט אז אויב ס'דא צוויי שטיינער איין שטיין איז ווייט פון דעם אנדערן, און קאלעך איז פארהאנען נאר אויף די שטיינער, צווישן די שטיינער איז נישט אנגעצייכנט מיט קיין קאלעך, האבן מיר דאך פריער געזאגט אז צווישן די שטיינער איז טהור, זאגן מיר ס'איז ריין אפילו מ'האט צווישן די שטיינער נישט געווארן איבערגעאקערט, דעמאלט ווען מען האט איבערגעאקערט צווישן די שטיינער איז דאך דא שוין אסאך ספיקות, קודם ס'איז א ספק צו ס'איז דארט דא טומאה, און אפילו ס'איז דארט דא טומאה קען זיין אז דער אקערן דאס האט מבטל געווען די טומאה ווי מיר האבן נעכטן געלערנט, דא ווייזט אויס אז אויב ס'איז נאר אנגעצייכנט אויף די שטיינער און צווישן די שטיינער איז גארנישט ניט אנגעצייכנט איז צווישן די שטיינער ריין. אפילו מ'האט נישט געאקערט צווישן די שטיינער, והתניא, מיר האבן דאך אבער געלערנט מצא אבן אחת מצויינת, ער האט געפינען אין וועג ליגט א שטיין, און אויף דעם שטיין איז געווארן אנגעצייכנט מיט סיד, מיט קאלעך, תחתיה טמא, איז אונטער דעם שטיין טמא, ווייל מיר נעמען אן פארוואס האט מען דארט אנגעצייכנט מיט ליים ווייל אונטן איז טמא, איז דא א טומאה. שתיים, איין שטיין וואס איז ווייט פון דעם אנדערן, און ביידע שטיינער זענען געווארן אנגעצייכנט מיט קאלך, איז דער דין אזוי, אם יש חורש ביניהן, אויב צווישן די ביידע שטיינער איז געווארן איבערגעאקערט, דעמאלט זאגן מיר ביניהן טהור איז צווישן זיי ריין ווי איז אבער ואם לאו אז צווישן די שטיינער איז נישט געווארן איבערגעאקערט זאגן מיר ביניהן טמא צווישן זיי טמא כאטש ס'איז נישט דא קיין סיד צווישן די שטיינער מיר זאגן ווייל און מ'האט אנגעצייכנט דעם שטיין פון דער זייט און מ'האט אנגעצייכנט דעם שטיין פון דער אנדערע זייט דעריבער האט מען נישט אנגעצייכנט אינמיטן איז דאך דא א סתירה, פריער האבן מיר געזאגט אז אויב ס'איז גארנישט נישט דא געצייכנט צווישן די שטיינער איז טהור אפילו מ'האט נישט געאקערט, און דא זאגן מיר אז אויב ס'איז נישט געווען געאקערט צווישן די שטיינער זאגן מיר אז ס'איז אויך צווישן די שטיינער איז טמא. אמר רב פּאפּא, האט רב פּאפּא געזאגט, הכא, דא, כשהסיד שפוך על ראשיהם, איז רעדט זיך דאס וואס שטייט אז ס'איז נישט געאקערט איז טמא, ס'א חילוק צו יא געאקערט צו נישט, רעדט זיך אז די קאלך איז געווען געגאסן אויף די אויף די שטיינער. ומרודה לכאן ולכאן, און ס'איז אביסל אראפגעגאסן געווארן אין די זייטן אויף דער ערד איז אויכעט דא וואס זשע איז, אי איכא חורש ביניהם, אויב מ'האט צווישן זיי געאקערט זאגן מיר זאגן מיר דעמאלט ביניהם טהור, פארוואס? איי ס'איז דאך דא צווישן די שטיינער איז דאך דא קאלעך, מיר זעהן דאך אז דער קאלעך איז אונז דא אראפגעפאלן דא צווישן די שטיינער אויכעט, דאימור איך נעם אהן מחמת חורש, צוליב דעם וואס מ'האט געאקערט הוא דאיקלף, דאס וואס איך זעה אז ס'איז דא קאלעך צווישן די שטיינער, אויב ס'איז געאקערט זאגן מיר, בשעת דעם אקערן האט עס דער אקער אייזן אזוי אראפגעשלעפט, אפגעשיילט אביסל קאלעך פון דעם שטיין, דעריבער איז דא צווישן די שטיינער קאלעך. ואי לא, און אויב מ'האט נישט געאקערט און איך געפין אז ס'איז דא ליגט סיד קאלעך איז דא צווישן די שטיינער, סיד דביני ביני הוא, איז די סיד וואס זאג איך וואס מ'האט אנגעצייכנט צווישן ביידע שטיינער, וטמא ס'טמא. דאס הייסט אזוי אין אנדערע ווערטער, אויב צווישן די שטיינער איז גארנישט ניטא קיין סיד, קיין שום רמז פון קיין קאלך, דעמאלט איז שטענדיג טהור. נאר דא איז די שאלה. אז מען האט יא געפינען סיד, איז דא א סברה צו זאגן אז כאטש ס'איז דא קאלך צווישן די שטיינער, אויב ס'איז געאקערט, זאג איך אז דער אקער האט דאס אראפגעשלעפט. ס'איז דא א צווייטע גרסה אין גמרא, וואס די גרסה איז מיט אן א וואו, עס שטייט ח ר שין, אדער ווי תוספות'ס גרסה איז ח ר סמך, נאר ווען איך בין גורס אן א וו, ח, ר, סין איז עס אויך די זעלבע טייטש, מאכט עס נישט חורש נאר סמאכט חרס. איז דעמאלט איז דא די טייטש אזוי, גיט א קוק אין תוספות, תוספות העט מען זאגן פון אויסענווייניג, תוספות זאגט אזוי, ס'דערצייכענע, וויאזוי טוט מען פארצייכענען א זאך וואס איז טמא, דאס טוט מען פארצייכענען מען טוט אויף דעם אויסגיסן קאלך. האבן מיר געהאט אין דער ערשטער מימרא האבן מיר געהאט אז אויב ס'דא קאלעך אויף די שטיינער און צווישן די שטיינער איז גארנישט נישט דא איז ביניהם טהור, פרעגט יעצט די גמרא ואף על גב דליכא חרס אפילו ס'ליגט נישט קיין שטיקל שארבן צווישן ביידע שטיינער, חרס. איז נישט אזוי ווייס ווי קאלעך, מיט דעם ארט וואס איך וויל זאגן אז די ארט איז נישט טמא, לייג איך אוועק אויף דעם ארט א שטיקל חרס, אז דאס ווייזט מיר חרס איז דאך נישט אזוי ווייס אז אויף דעם ארט איז נישט טמא, פרעגט די גמרא דו האסט געזאגט דיין דין אז שטענדיג איז דער דין אז צווישן די שטיינער זאגן מיר איז טהור, אפילו דארט ליגט נישט קיין שטיקל חרס, מיר האבן דאך געלערנט אז ווען איז טהור צווישן די שטיינער? דווקא אז סליגט א שטיקל חרס צווישן די שטיינער. ענטפערט אויף דעם די גמרא אזוי, אז אויב. ס'איז נישט דא קיין קאלעך צווישן די שטיינער, און נישט קיין חילוק צו עס ליגט דארט יא חרס צו עס ליגט נישט דארט קיין חרס, איז אלעמאל טהור. נאר דא רעדט זיך אז ס'איז געווען ביידע זאכן, ס'איז געווען קאלעך צווישן די שטיינער, סיד, און אויך איז געוועזן דארטן א שטיקל חרס, דעמאלטס איז א חילוק. חרס איז אויכעט געליגן, נעמען מיר אהן אז אינ'אמת'ן איז דא טהור. אבער דא איז אויב ס'דא א שטיקל חרסות, איז אפילו ס'איז דארט אראפגעגאסן אביסל סיד, נעם איך אהן אז די סיד האט זיך אראפגעגאסן פון דעם שטיין, איז ביניהם זאגן מיר איז טהור. א געוואלדיגע זאך. איין וואו טוט בייטן א גאנצע הלכה ווי מן הקצה אל הקצה. צו עס שטייט חית ריש סין צו עס שטייט חית וואו ריש. סין, ווייל די תוספות זאגט מיט א סמך, אבער אנדערע האב איך געזען ברענגען אראפ צו טייטשן חרס, און זיי לערנען אויך מיט א סין, איז מיט איין וואו בייט זיך די גאנצע דין, ס'איז דא נאך א ארט לגבי דעם דין פון מעשר בהמה, איז דא א משנה, האחין השותפין כשהם חייבין בקלבון פטורין מעשר בהמה, כשהם חייבין מעשר בהמה פטורין מן הקלבון, איז דא צוויי גרסאות אין די משנה, אנדערע זענען גורס האחין והשותפין. דא רעדט מען צוויי באזונדערע זאכן, אדער אחים אדער שותפים, און ס'איז דא א צווייטע גרסה אן די וואו, האחין השותפין, אז די ברידער זענען שותפים אויכעט, קומט אויס פון דעם אינגאנצן אנדער דין. אמר רב אסי, האט רב אסי געזאגט, מיצר אחד מצויין, די גרעניץ פון פעלד איז אנגעצייכנט אויבן אויסגעגאסן אויבן, סיד, קאלעך. הוא טמא, אונטער דעם מצר, אונטער די גרעניץ איז טמא, וכל השדה כולה טהורה, די גאנצע פעלד איז ריין. שניים, צוויי גרעניצן זענען מיט קאלך, הן טמאין, די מצרים, די גרעניצן אונטער זיי איז טמא, וכל השדה כולה טהורה, די גאנצע פעלד איז ריין. שלושה, דעמאלט ווען דריי גרעניצן זענען אנגעצייכנט מיט סיד מיט קאלעך איז אויכעט דער דין, מיר זאגן הן טמאין אונטער די גרעניצן איז טמא, וכל השדה כולה טהורה און די גאנצע פעלד איז ריין. עס איז אזוי, דער סדר איז אמאל געוועזן ביי דעם פעלד האט מען געפלעגט אויסשיטן ערד ביי די, דא ווען מענטשן טרעטן ביי די גרעניצן, ווייל דארטן ווען מען גייט ווערט זיך דארטן איינגעטראטן, די גמרא זאגט אין המקבל אז מ'האט דרײַ מאל האט מען אנגעשאטן ערד ביי די גרעניצן פון דעם פעלד, די גרעניץ פון דעם פעלד איז אביסעלע העכער, אויף דעם ארט טוען מענטשן טרעטן, זאגן מיר אז די גרעניץ איז אנגעצייכנט, איז אונטער די גרעניץ טמא. כאטש מיר זאגן דאך שטענדיג אז די טומאה טוט מען פאר די טומאה טוט מען דאך פארצייכענען, דעם צייכן מאכט מען פריער אבער מיר רעדן דאך די מצרים זענען דאך ווי מען זאגט אביסעלע העכער, אזוי זאגט דער מאירי אז די גרעניצן זענען אביסל העכער, און דעמאלט ווען די זאך איז אביסל העכער איז דער זעלבער דין ווי ביי די שטיינער, טוט מען אנצייכענען ממש אויף דעם ארט פון דער טומאה. ווי איז אבער ארבעה? אלע פיר גרעניצן פון פעלד זענען ארום באגאסן מיט קאלך, דעמאלט הן טהורין, די אונטער די גרעניצן איז ריין, וכל השדה כולה טמאה, און די גאנצע פעלד, אויך האט א חזקת טומאה, דאמר מר, מיר האבן געלערנט אין מרחיקים ציון ממקום טומאה, מען טוט נישט דערווייטערן דעם צייכעניג פון דעם ארט פון טומאה, שלא להפסיד, כ'זאל נישט מאכן שאדן, את ארץ ישראל. דעריבער האט ער אנגעצייכנט אלע פיר זייטן. כדי צו ווייזן אז די גאנצע פעלד איז טמא, ווען ס'זאל נאר זיין א האלבע פעלד טמא, וואלט ער דאס נישט אנגעצייכנט ביי די גרעניץ, וואלט ער דאך עס אנגעצייכנט אינמיטן ווי עס ענדיגט זיך, ווייל מיר זאגן דאך אז מען טוט נישט מאכן ווייט כדי מען זאל נישט מאכן שאדן ארץ ישראל, ווען איך מאך דעם ציון אנצייכעניג ווייטער בין איך דאך ממעט דעם ארט ווי מען קען גיין בטהרה. משנה האבן מיר געלערנט ויוצאים אף על הכלאים חול המועד שיקט די בית דין ארויס שלוחים זאלן זעהן אז דא ווי עס וואקסט כלאים אין פעלד מ'זאל אויסרייסן פרעגט די גמרא ואכלאים בחולו של מועד נפקינן כלאים גייט מען ארויס חול המועד ורמינהי כ'דארף פרעגן א סתירה האבן מיר געלערנט גלייך די ערשטע משנה אין מסכת שקלים שטייט דארטן באחד באדר איין טאג אין אדר משמיעים על השקלים טוט מען אויסרופן אז די אידן זאלן ברענגען די האלבע שקלים ווייל אין ראש חודש ניסן וועט מען דאך שוין דארפן ברענגען די קרבנות מיט תרומה חדשה ועל הכלאים און דעמאלט טוט מען אויסרופן אויף כלאים אז מען זאל זען זען אין די פעלדער ס'וואקסט נישט קיין כלאים קיין שלוחים איז נאך נישט ארויסגעגאנגען. בחמישה עשר בו, פופצן טאג אין חודש אדר, קורין את המגילה בכרכים, לייענט מען די מגילה אין דיע שטעט וואס ארום זיי איז דא אדער ס'איז געוועזן א מויער בימות יהושע בן נון, ויוצאין לקווץ את הדרכים, און מען שיקט ארויס שלוחים זאלן אראפנעמען די דערנער וואס ס'וואלגערן זיך אויף די וועגן. ולתקן הרחובות, צו רעכט מאכן די גאסן, ולמוד המקוואות, אויסמעסטן די מקוואות צו זיי האבן מם סאה, ועושים כל צרכי רבים, און מען מאכט דעמאלט פופצן טאג אין חודש אדר כל צרכי רבים, ומציינין את הקברות, און מען טוט אנצייכענען די ערטער ווי ס'איז דארט דא. קברות אז מען זאל וויסן אז די טהורים זאלן דארטן נישט גיין, ויוצאין על הכלאים, און דעמאלט גייט מען ארויס אויף כלאים, זע איך דאך פופצן טאג, וואזשע זאגסטו פופצן טאג אין אדר, וואזשע זאגסטו דא אז מען גייט ארויס חול המועד, רש י פרעגט, פארוואס פרעגט די גמרא פונקט אויף כלאים, די גמרא קען דאך פרעגן פון אנדערע זאכן אויכעט. אין דער משנה שטייט אז חול המועד מתקנין הדרכים ורחובות און דא שטייט דאך ט ו באדר, זאגט רש י דאס איז נישט קיין קשיא, ווייל אין אמת'ן קען איך זאגן אז מען טוט עס מתקן זיין צוויי מאל, אז פופצן טאג אין חודש אדר טוט מען טאקע צורעכט מאכן די וועגן, אבער נאכדעם איז דא נאכאמאל רעגנס דארף מען נאכאמאל צורעכט מאכן. אבער כלאים אויב מ'האט זיי שוין אויסגעריסן פֿופֿצן טאג אין חודש אדר וועט ער מער נישט וואקסן, דעריבער פרעגט די גמרא די קשיא נאר אויף כלאים. רבי אלעזר ורבי יוסי בר חנינא זיי טוען פארענטפערן די סתירה וואס אויף איין ארט ווייזט אויס אז כלאים איז פֿופֿצן טאג אין אדר און איין ארט ווייזט אויס חול המועד, כאן בבכיר כאן באפיל דיע תבואה וואס. זי ווערט פריערדיגע גייט מען ארויס ט ו באדר, אויף די שפעטערדיגע גייט מען ארויס חול המועד וחד אמר און איינער פארענטפערט כאן בזרעים, כאן בירקות, זרעים אויף תבואה, דאס ווערט פריער, אויף תבואה גייט מען ארויס פופצן טאג אין אדר, און אויף ירקות גייט מען ארויס חול המועד. אמר רב אסי אמר רבי יוחנן, האט רב אסי געזאגט אין נאמען פון רבי יוחנן, לא שנו, ס'איז נישט געווארן געלערנט דער דין אז מ'גייט נישט ארויס פאר אדר און פאר חול המועד, איז דאס נישט געווארן געלערנט, אלא שאין ניצן ניכר אז ס'איז פריער נישט געווארן, ווי מ'זאגט, פון פריער איז נישט קאנטיג געווען, ס'האט נישט אנגעהויבן ארויסצואוואקסן די פרוכטן פריער, נץ רופט זיך שוין אן, עס הייבט שוין אן די בליאונג, א קליינע פרי הייסט עס שוין, אבל ניצן ניכר. אויב ס'איז געווען די שפראצן קאנטיג פון פריער, יוצאין עליהם, גייט מען ארויס אפילו פאר פופצן טאג אין חודש אדר. פרעגט די גמרא, מאי שנא בחולו של מועד דנפקינן, וואס עפעס פונקט האט מען באשטימט די צייט מען זאל ארויסגיין חול המועד? אמר רב יעקב אמר רבי יוחנן, משום שכר פעולה דמוזלי גבן, די שכר פון דער ארבעט איז יעצט ביליגער, ווייל מענטשן טוהן דאך יעצט נישט ארבעטן, איז ממילא קען מען יעצט קריגן ביליגער ארבעט. דאס לשון פון רשי ווייזט אויס ווייטערדיגע רשי אז דאס רעדט זיך אלץ נאר פון כלאים. אמר רב זביד, האט רב זביד געזאגט, ואיתימא און אנדערע זאגן רב משרשיא האט געזאגט, שמע מינה, ווען איך זע אז איך וויל דינגען ביליג ארבעטער, איז פון דעם או א ראיה, כי יהבינן להו שכר, ווען מען גיט זיי שכר, די ארבעטער וועלכע טוען אויסרייסן די כלאים. מתרומת הלשכה יהבינן להו, גיב איך זיי שכר פון די האלבע שקלים וואס מ'האט גענומען אויף קרבנות, איז דאס או ווען עס קומט ראש חודש ניסן, דאס וואס איז איבערגעבליבן פון די האלבע שקלים, מ'האט נישט די אלע אויסגענוצט, איז פון דעם או טו איך זיי באצאלן פאר דער ארבעט, און תוס' איז באווארנט שוין, א, איי, שטייט דאך. עס דארף דאך זיין אין דעם מעילה, ס'איז דאך א זאך פון הקדש, זאגט שוין תוספות, לב בית דין מתנה עליהם. דאי סלקא דעתך, אויב איך וועל זאגן מדידהו יהבינן להו אז מען באצאלט די ארבעטער פון בית דין וואס זיי גייען ארויס וועגן די כלאים, די בעלי בתים פון די פעלדער טוהן זיי באצאלן, מאי נפקא לן מינייהו? וואס איז מיר דער חילוק צי ביליג איז ארבעטער צי טייער איז ארבעטער, כל כמה דבעו ליתן להו, וויפיל מען דארף זאל מען זיי געבן, ווען איך זעה אז איך גיי נאכזוכן די ארבעט זאל זיין ביליג איז א סימן ווייל איך טוה צאלן פאר דער ארבעט פון תרומת הלשכה. ועד כמה? וויפיל איז די שיעור פון די כלאים אז איך בין מחויב דאס אויסצורייסן? כאותה ששנינו, אזוי ווי מיר האבן געלערנט. אמר רב שמואל בר יצחק, האט רב שמואל בר יצחק געזאגט, כאותה ששנינו, אזוי ווי מיר האבן געלערנט, כל סאה, יעדע סאה, שיש בה, וואס דארטן וואקסט, רובע זרע ממין אחר, א פערטל קב פון א צווייטן מין, דאס הייסט א פיר און צוואנציגסטל איז דא פון א צווייטן מין, ימעט, דארף מען דאס אויסרייסן. פרעגט די גמרא, דו זאגסט אז ווען מען טרעפט אין א פעלד איז דא כלאים, גייען די שלוחי בית דין און זיי רייסן אויס די כלאים, והתניא מיר האבן דאך געלערנט אין א ברייתא, התקינו מ'האט געמאכט א תקנה שיהו מפקירים כל השדה כולה, אז די בית דין זאגט אז די פעלד איז הפקר און ווער עס וויל קען עס נעמען, זאגט די גמרא לא קשיא, ס'איז נישט קיין סתירה, כאן קודם תקנה, פאר די תקנה כאן לאחר תקנה. ס'געווען א צייט וואס די בית דין האט נאר געזאגט מען זאל ארויסרייסן די כלאים, נאכער האט די בית דין געמאכט א תקנה אז אויב מען טרעפט ביי איינעם כלאים זאל מען מפקיר זיין די פעלד אז ווער עס וויל קען אויסרייסן אלעס פון פעלד. דתניא מיר האבן געלערנט בראשונה די ערשטע צייטן ווען די שלוחי בית דין זענען ארויסגעגאנגען וועגן די כלאים היו עוקרין האבן זיי אויסגעריסן די כלאים, ומשליכין לפני בהמתם, זיי האבן דאס געווארפן פאר די בהמות, והיו בעלי בתים שמחין, די בעל הבתים האבן זיך געפריידט שתי שמחות, צוויי זאכן זענען זיי געווען העפי, אחת איינמאל שמנכשים להם שדותיהם, מען טוט ארויסנעמען די צווייטע מין פון דעם פעלד, ואחת און נאך א זאך, שמשליכים לפני בהמתם, מען ווארפט דאס פאר די בהמות, די בהמות האבן וואס צו עסן. התקינו האט מען געמאכט א תקנה, שיהו עוקרין, ווען מען רייסט אויס די כלאים ומשליכין על הדרכים, ווארפט מען דאס אוועק אויף די וועגן. ועדיין היו שמחים שמחה גדולה, זיי האבן נאך אויך געווען בשמחה, זאל טאקע זיין אז די בהמות עסן דאס נישט,

פון איין בוים צום אנדערן, ווייל ביי די וואסער ביי א בוים מוז איך האבן אז נישט איז דא שאדן, האט עס דעם זעלבן דין ווי שדה בית השלחין, ווי ס'איז דא שאדן מעג מען דאס באוואסערן חול המועד, ובלבד שלא ישקה את כל השדה, די גאנצע פעלד, דא רעדט זיך דאך אז די פעלד איז א בית הבעל, א פעלד וואס האט גענוג. רעגן וואסער טאר נישט באוואסערן די גאנצע פעלד, טאקע די ביימער וואס זיי געפינען זיך אין בית הבעל, דיע ביימער מוזן האבן וואסער, סע איז נישט גענוג די רעגן וואסער דארט, נא העלפט עס די ביימער האבן דעם דין פון בית השלחין. זרעים שלא שתו לפני המועד, דיע זרעים וואס זענען נישט געווען געוואוינט צו טרינקען פאר חול המועד, לא ישקם במועד, זאל מען זיי נישט באוואסערן חל המועד, אויב זיי מ'האט זיי שוין באוואסערט פאר חל המועד, איז יעצט איך וועל זיי נישט באוואסערן, איז דא שאדן, דעריבער איז די דין, מעג איך, אבער אויב זיי מען נאך, מען האט זיי נאך נישט אנגעהויבן צו באוואסערן, דארף מען זיי נישט באוואסערן. ס'איז אזוי, אויב מען האט זיי שוין אנגעהויבן צו באוואסערן פריער, איז דאך, איז דאך א מקום פסידא, דעריבער מעג מען זיי באוואסערן שפעטער. אבער אויב מ'האט זיי נאך נישט אנגעהויבן איז עס נישט קיין ענין פון פסידא, נאר ס'איז א ענין פון רווח, און צוליב רווח בין איך נישט מתיר. וחכמים מתירים בזה ובזה, און די חכמים זענען מתיר איינמאל אנצוטרינקען די גאנצע פעלד, ווייל די חכמים דאס איז רב מאיר, וואס רב מאיר לערנט, אז צוליב רווח מעג מען אויך טון א מלאכה חול המועד, און אויך זענען זיי מתיר אז די זרעים שלא שתו לפני המועד מעג מען באוואסערן, פארוואס? ווייל זיי האלטן דאך אז צוליב רווח מעג מען אויך באוואסערן. רש"י. מושכין המים מאילן לאילן, פארוואס? דהוה ווייל א בוים האט דעם זעלבן דין כשדה בית השלחין ווי א פעלד וואס מען מוז עס באוואסערן, דפסידא יתירא איכא ס'איז דא א גרויסער שאדן כ'וועל עס נישט באוואסערן אבל לא ישקה את השדה כולה, שדה בית הבעל, א פעלד וואס איז גענערט זיך מיט רעגן וואסער טאר מען נישט באוואסערן. זרעים שלא שתו לפני המועד שלא היו מלומדים לשתות תמיד לפני המועד, מ'האט זיי נאכנישט אנגעהויבן צו באוואסערן פארן חל המועד, לא ישקם במועד זאל מען נישט באוואסערן דאס חל המועד, דהואיל ולא משקה להו תדיר לפני המועד כ'האב זיי נישט באוואסערט, פאר חל המועד, לא הוה להו פסידא וועט עס נישט האבן קיין שאדן, אי לא משקה להו במועד אויב כ'וועל זיי נישט באוואסערן חל המועד, וחכמים מתירים בזה ובזה, ביידע זאכן זענען זיי מתיר, איינמאל להשקות את כל השדה כולה, ווייל די חכמים האלטן אז בית הבעל מעג מען אויך אנטרינקען, און נאך א זאך זענען זיי מתיר, להשקות במועד זרעים שלא שתו לפני המועד זענען זיי אויך מתיר. די זרעים וואס האבן נישט געטרינקען פאר חול המועד זאגן די חכמים מעג אויך באוואסערן. והאי חכמים היינו רב מאיר די חכמים דאס איז רב מאיר דאמר לעיל וואס ער זאגט אויבן משקין ממנו אפילו שדה בית הבעל אז איך קען אן באוואסערן פון א קוואל אפילו א פעלד וואס האט גענוג רעגן וואסער אז צוליב רווח אליין אפילו עס איז נישט דא קיין שאדן מעג מען גמרא, אמר רב יהודה, האט רב יהודה געזאגט, אם היתה שדה מטוננת, מותר. כאטש רבי אליעזר בן יעקב האלט דאך אין דער משנה אז די גאנצע פעלד טאר מען נישט באוואסערן, ווי איז אבער אז די פעלד איז פריער געווען א פייכטע פעלד און ס'איז געווען נאכהער איז געווארן אויסגעטריקנט, מעג מען עס אנטרינקען, כאטש ס'איז א שדה בית הבעל. ווייל ער אז ס'איז יעצט אנגעהויבן אויסצוטריקענען און איך וועל עס נישט באוואסערן וועט זיין א שאדן. תניא נמי הכי האבן מיר אויך אזוי געלערנט, כשאמרו ווען די חכמים האבן געזאגט אסור להשקותם במועד אז מען טאר נישט באוואסערן די פעלד אין חול המועד, לא אמרו האט מען דאס נישט געזאגט אלא בזרעים שלא שתו מלפני המועד, אזעלכע זרעים וואס פאר חול המועד האט מען זיי נישט באוואסערט. דעמאלט איז דאך נישט דא קיין שאדן אז ער זאל נישט באוואסערן חול המועד, טאר מען נישט. אבל זרעים ששתו לפני המועד, די זרעים וואס פאר מועד, פאר חול המועד, האב איך שוין זיי אנגעהויבן צו באוואסערן, און אויב איך וועל אויפהערן וועט זיין פאר זיי שאדן. מותר להשקותם במועד, מעג מען זיי באוואסערן חול המועד. ואם היתה שדה מטוננת, אז ס'איז געווען אזא פעלד וואס איז געווען פריער פייכט, און ס'האט אויסגעטריקנט אפילו ס'איז א שדה הבעל מותר ואין משקין שדה גריד במועד אז ס'איז אלעמאל געווען טריקן און ס'איז בית הבעל דאס טאר מען נישט באוואסערן וחכמים מתירים בזה ובזה און די חכמים זאגן א שדה גריד מעג איך באוואסערן און אויך זרעים שלא שתו לפני המועד מעג איך אויכעט באוואסערן.

דאס ווארט תרביצא איז פון דעם לשון מרביצין, אביסל באוואסערן. פארוואס דארף מען דאס? ווייל א תרביצא, איז דער נמוקי יוסף זאגט, אז תרביצא געפינט זיך ארום דעם געפינט זיך א גדר א געיט, איז דארטן גענוג אביסל. וואסער, לויט ווי עס ווייזט אויס פון רש י איז דא אין רש י גארנישט נישט משמע, און תוספות וויל לערנען אנדערש פשט אין רש י ווי מיר לערנען נאר דער רש י אין רי ף, לערנט רש י דארט אזוי פשט, אז איך ברענג א ראיה פון די רבנן, אזוי ווי די רבנן זאגן אז דאס הייסט רב מאיר האלט בין בזה בין בזה, זאגן בזה בזה מעג מען, הייסט דאס אז צוליב רווח מעג מען, און דעריבער מעג איך באוואסערן דעם גארטן. דהאי תרביצא שרי לתרבוצי בחולא דמועדא. שדה גריד מאי טעמא, פארוואס האלטן די רבנן א פעלד שדה גריד ס'איז אלעמאל טרוקן געווען? מעג איך באוואסערן? כאטש קיין שאדן וועט דאך נישט זיין, פארוואס מעג איך עס באוואסערן? דאפלא אזוי וואלט עס געוואקסן שפעטער די תבואה, און יעצט ווערט עס בעסער משוי לה חרפא אז די תבואה וועט וואקסן פריער. הכא נמי דא אויכעט אפלא משוי לה חרפא. תנו רבנן, די רבנן האבן געלערנט מרביצין שדה לבן בשביעית, אין שמיטה יאר מרביצין שדה לבן בשביעית, וואס איז טייטש מרביצין? מען טוט עס אביסל באוואסערן, אבער אין אמת'ן איז נישט, ווי עס ווייזט אויס פון די רש"י וואס איז אויפן רי"ף, אז ס'איז נישט קיין חילוק צי אביסל צי אסאך, אויב מען מעג, מעג מען אסאך אויכעט. נאר דער סדר איז ביי א שדה לבן א פעלד פון תבואה, דא רעדט זיך ביי בית הבעל איז ביי דיע פעלד איז גענוג א קליין ביסל וואסער, און דא וואס ס'איז גענוג א קליין ביסל וואסער זאגט מען דאס לשון מרביצין. אבל לא במועד, חול המועד טאר מען נישט. פרעגט די גמרא והתניא, מיר האבן דאך געלערנט אין א ברייתא מרביצין בין במועד בין בשביעית אז מען מעג באוואסערן א שדה הלבן א שדה הבעל סיי חול המועד סיי שמיטה אמר רב הונא לא קשיא הא רב אליעזר בן יעקב דאס וואס שטייט אז חול המועד טאר מען נישט גייט ווי רב אליעזר בן יעקב וואס ער זאגט אבל לא ישקה את כל השדה כולה. הא רבנן, דאס וואס שטייט מרביצין בין במועד ובין בשביעית גייט ווי די חכמים וואס זענען מתיר מתיר אנצוטרינקען די גאנצע בית הבעל. תניא אידך האט מען געלערנט אין א צווייטע ברייתא, מרביצין שדה לבן ערב שביעית, מען טוט עס באוואסערן ערב שמיטה כדי שיצאו ירקות בשביעית, אז די ירקות זאלן וואקסן שמיטה יאר. ולא עוד נישט בלויז ערב שביעית מעג איך באוואסערן ס'זאל וואקסן אין שמיטה, אלא שמרביצין שדה לבן בשביעית, איך מעג עס באוואסערן אין שמיטה יאר כדי שיצאו ירקות למוצאי שביעית, אבער באוואסערן אין שמיטה כדי עס זאל וואקסן אין שביעית, דאס טאר מען נישט. רש"י. נאך א משנה, צדין, מען מעג פאנגען אין חול המועד, און מ'וועט באלד זען ווען ס'רעדט זיך. את האישות, אישות, דאס איז אזאן שרץ, ווי די גמרא זאגט ווייטער, האט נישט קיין אויגן ער זעהט נישט, ואת העכברים מעג מען זיי פאנגען, משדה האילן פון א פעלד ווי עס וואקסט ביימער, און משדה הלבן פון א פעלד ווי עס וואקסט תבואה, כדרכו, איך דארף נישט משנה זיין ווען איך טוה זיי פאנגען. במועד, מען מעג זיי פאנגען חול המועד ובשביעית, אין שמיטה יאר, כאטש איך טוה דאך מיט דעם מתקן זיין די ערד, כ'טוה דאך דארט ווי מען זאגט גראבן, דארט ווי כ'טוה וועלן זיי פאנגען מעג מען, און כ'מעג דאס כדרכו, איך דארף נישט מאכן קיין שינוי. וחכמים אומרים, און די חכמים זאגן, בשדה האילן פון א פעלד וואס איז דא ביימער כדרכו דארף איך נישט מאכן קיין שינוי מעג איך כדרכו ווייל דארטן איז דער שאדן א גרויסער שאדן מאכן די אישות מיט עכברים און משדה הלבן א פעלד פון תבואה שלא כדרכו דארף מען מאכן א שינוי ווייל אין א פעלד פון תבואה איז דער שאדן נישט אזוי גרויס. נאך א דין שטייט אין דער משנה, ומקרין את הפירצה במועד, אויב ס'איז געווארן איינגעפאלן א טייל פון די מויער מעג מען דאס צורעכט מאכן חול המועד, ובשביעית אין שמיטה יאר בונה כדרכו מעג ער בויען א גדר ארום די פעלד, כאטש עס קוקט דאך אויס אז ער מאכט דאס צו היטן די פירות, ניין? ער מאכט עס נישט וועגן די פירות, נאר ער מאכט מענטשן זאלן דארט נישט טרעטן, מען זאל בדריסת רגליים נישט אזוי צוטרעטן. רש"י, בין האישות, צדין האישות, וצדין במועד, מפני שמפסידין בו, זיי מאכן שאדן. כדרכו מיינט מען שאין צורך לשנות בצידה, מען דארף נישט מאכן קיין שינוי ווען מען טוט פאנגען. ובשביעית אף על גב כאטש דמתקן השדה, כאטש מען טוט צורעכט מאכן די פעלד, מעג מען אויכעט פאנגען די אישות און די עכברים. בשדה האילן אין א פעלד פון ביימער, צד כדרכו מעג ער פאנגען ווי דער סדר איז א וואכעדיגן טאג, מפני שהפסד מרובה איז א גרויסע שאדן, ובשדה הלבן אין א פעלד פון תבואה שלא כדרכו, ואינו יכול לעשות כדרכו בשדה הלבן, אין א פעלד פון תבואה קען ער נישט פאנגען מיט דעם זעלבן וועג אזוי ווי ער טוט פאנגען אלעמאל, משום דלא מפסיד כולי האי בשדה הלבן, די אישות און די עכברים מאכן נישט אזויפיל שאדן, ומקרין את הפירצה, שאם נפלה מקצתה, אביסל פון די מויער איז איינגעפאלן, חוזר ומתקנה במועד, קען ער עס צורעכטמאכן חול המועד, ובשביעית בונה כדרכו מתחילה, מעג ער גיין בויען א נייע זאך, אף על גב דמיחזי דעביד נטירותא לפירות, קען אויסקוקן ווי ער מאכט צו היטן די פירות מענטשן זאלן נישט נעמען, דאך מעג ער, ווייל ער מאכט דאך עס נישט בלויז וועגן די פירות, ער מאכט אז די פעלד זאל האבן א גדר אלס וועלכן מען זאל מענטשן זאלן דארט נישט טרעטן, נאך שביעית. גמרא, פרעגט די גמרא מאי אישות, וואס איז דאס אישות? אמר רב יהודה, האט רב יהודה געזאגט בריה שאין לה עיניים, ס'איז אזא באשעפעניש וואס האט נישט קיין אויגן, און דאס טוט זיך אריינגראבן אין דער ערד. אמר רבא בר ישמעאל, האט רבא בר ישמעאל געזאגט, ואיתימא רב יימר בר שלמיא, מאי קרא, ווי האבן מיר א פסוק אז אישות האט נישט קיין אויגן, שטייט אין פסוק, כמו שבלול, אזוי ווי די שרץ וואס ער הייסט שבלול, תמס, ער טוט צוגיין, יהלך, ער גייט און ער ווערט צוגאנגען, תמס איז פון לשון ונמס השמש, ווען דער שבלול קומט אויף דער זון, טוט ער צוגיין. נפל אשת, אין פשטות טייטשט זיך אין פסוק, נפל דער נפל, אשת פון א פרוי, בל חזו שמש, וואס דער נפל האט נישט געזען די זון. טו איך אבער דא א טייטשן אשת נישט פון לשון אישה, נאר פון לשון אישות, פון דעם שרץ, נפל אשת, דער אישות טוט פאלן, בל חזו ער זעט ניט, שמש די זון. דארט רעדט דער פסוק אזוי וועלן די רשעים נישט זען די ליכטיקייט פון דער ישועה. תנו רבנן, האבן די רבנן געלערנט, צדין מען מעג פאנגען את האישות ואת העכברים, משדה הלבן פון א פעלד פון תבואה, און משדה האילן פון א פעלד פון ביימער, כדרכו, ווי דער סדר איז. נאך א דין איז מוסיף די ברייתא וואס שטייט נישט אין דער משנה, ומחריבין חורי נמלים, מען מאכט חרוב די נעסטן וואו עס געפינט זיך דארטן די נמלים, די נמלים ווען שלמה המלך דערמאנט זיך איז לך אל נמלה עצל ראה דרכיה וחכם און נמלים איז נישט ווי די וועלט מיינט מורישקעס נמלים דאס איז אין פעלד אמאל פאסירט מען זעצט זיך אוועק זעט מען מיטאמאל עס קריכן ארויס זייער זייער אסאך זיי טוען זיך צוגרייטן זיי בויען זיך אויף א הויז לויט זייער גרויס, לויט זייער פארנעם, איז זייער צו באוואונדערן, זיי בויען עס אזוי פעסט אז מען טרעט אויף דעם ארויף זאל עס נארמאל נישט איינפאלן, און זייער שפייז איז א האלבע ווייץ אויף דעם גאנצן יאר, און זיי טוען זיך צוזאמגרייטן אסאך צוזאמען, שלעפן זיך אריין די שפייז אויף ווייטער, וואס זיי מאכן שאדן די תבואה, איז מעג מען מאכן חרוב זייערע נעסטן. כיצד מחריבין, וויאזוי מאכט מען עס חרוב? רבי שמעון בן גמליאל אומר, רבי שמעון בן גמליאל זאגט, מביא עפר מחור זה, ער ברענגט ערד פון איין נעסט, ונותן לתוך חור זה, און ער גיט אין דעם נעסט, והן חונקין זה את זה, און דער מאירי זאגט, נישט בלויז מען נעמט ערד פון דעם אנדערן נעסט, נאר מען נעמט מיט דעם אויך נעמט זיך דאך מיט אויכעט די נמלים, ער זאגט מען נעמט ערד צוזאמען מיט די נמלים, און זיי שמעקן די ערד, זיי זענען נישט צוגעוואוינט. צו דער אנדערע ערד, זעהן זיי עפעס טוט זיך דא וואס מ'האט אריינגעשלעפט אנדערע ערד, טוהן זיך ווערגן די און די. אמר רב יימר בר שלמיא משמיה דאביי, והוא, ווען זאגן מיר אז מ'ברענגט אנדערע ערד טוהן זיי שמעקן אז ס'נישט זייער ערד, דקאי בתרי עברי נהרא, אז דער נעסט, דער חור, שטייט אין איין זייט טייך, און דער אנדערע שטייט אין דער אנדערע זייט טייך. והוא דליכא גישרא, און ס'איז נישט דא קיין בריק דורכצוגיין, והוא דליכא גמלא, גמלא ווערט אנגערופן א שמאלע בריק, והוא דליכא מצרא, מצרא איז אזא איין סארט בריק, א שמאלע ברעט, וואס א מענטש קען נישט גיין אויף דעם ברעט, נאר אויבן איז דא א שטריק אויכעט, אז ווען מען האלט זיך ביי דעם שטריק, דעמאלט קען מען גיין, אז די אלע זאכן זענען נישט דא, און דאס איז ווייט. איינס אין דער זייט טייך און איינס אין דער זייט טייך, ווייסן די נישט פון די ערד פון די אנדערע, איז דעמאלט חונקים זה את זה, עד כמה עד פרסה, דאס הייסט, און נאך א זאך דארף זיין, אז אפילו עס איז נישט דא קיין בריק, און עס איז דא א טייך אינמיטן, און עס איז נישט דא קיין דורכגאנג, איז דארף עס זיין ווייט א פרסה פון איין חור צום אנדערן, ווי איז אבער אז ס'איז ווייט ווינציגער ווי א פרסה איז אפילו דעמאלט אפילו ס'איז דא א טייך און ס'איז נישט דא די זאכן דאך טוען די דערקענען איין די אנדערע.